שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. ס'איז באקאנט, ס'ווערט געברענגט אין חזל, אז דורכאויס תקופת בית שני האט זיך געפונען א געוויסע טעמפל וואס איז נאך, ס'איז געמיינט נישט צו נאכצומאכן אדער צו ערזעצן אדער א באין ברירה'דיגע אפשען פון א בית המקדש, א טעמפל בעסער געזאגט, וואס איז אויפגעשטעלט געווארן אין מצרים דורך עימעצן מיטן נאמען חניון. די מעשה ווערט געברענגט און מען קען עס זען מסכת מנחות אין גמרא דף ק ט, עס ווערט געברענגט ווערט דערמאנט אויף נאך פלעצער, איז אויף ווי ווייט מען האט געוויסט פאר לאנגע יארן איז די קאנצעפט די איידיע אז ס'איז געווען אז אידן האבן פרובירט צו מאכן נאך אזא מין סארט א טעמפל צו ווי געזאגט במקום להבדיל די בית המקדש אדער אלס א אלס אן ערזאץ, אלס א צייטווייליגע ערזאץ, די מושג איז געווען, ס'האט עקזיסטירט, און ווי געזאגט אונז האמיר געוואוסט פון דעם מקדש חניו, און ס'איז דא דארטן אין די אין חזל אליין ווערט דערמאנט אפאר אפאר גרסאות פארוואס דאס איז געשען, וויאזוי ס'איז געשען, ווער חניו איז געווען, וואסערע תפקיד ער האט געשפילט, און וואס האט אים געטריבן צו דעם שריט, וואס האט אים געטריבן דאס צו טון. אבער אין תמצית ווערט דארט דערמאנט אז ער האט אויפגעבויעט א מזבח און ער האט מקריב געווען קרבנות, לכאורה ווי ס'זעט אויס איז געווען לשם שמים. דער רמב ם אין פירוש המשניות לייגט צו אז די מזבח פון וואס חז ל רעדן מיינט נישט נאר א מזבח, נאר ממש א בנין, ער האט אויפגעשטעלט א בנין און וואס איז געווען נאכגעמאכט, געפרובירט נאכצומאכן דערמיט די בית המקדש. אקעי, סאו דאס האט מען אלע יארן געוואוסט. יעצט אינעם ניינצנטן יאר-הונדערט, סוף פונעם ניינצנטן יאר-הונדערט, האבן זיך אפגעזוכט, האט זיך אפגעזוכט א אוצר פון פּאַפּירוס. פּאַפּירוס איז אזא סארט פאפיר וואס מען פלעגט אפגעטרוקנטע בלעטער און אנדערע מאטעריאלן אויכעט, מיט וואס מען האט זיך באנוצט אין בעיקר אין מצרים און די אומגעגנט מיט תקופות צוריק. תקופות פון קודם ווען אבות אבותינו זענען געווען אין מצרים ביז אויך שפעטער זיי האבן דארטן געטראפן אזעלכע לאמיר עס רופן דאקומענטן יא איבערבלייבענישן כתבים וואס זענען געקומען פון א פאר טויזנט יאר צוריק איבער צוויי טויזנט יאר צוריק מיט צוויי א האלב טויזנט יאר צוריק וואס רעדן וועגן א אידישן טעמפל וואס איז געשטאנען אויף א אנדערע פלאץ. אויף א אנדערע פלאץ, א שטאט, א אינזל בעסער געזאגט, מיטן נאמען אלפאנטינא. טינא איז אן אינזל אינעם נילוס, אינעם טייך נילוס, און דארט נאנט צו די גרעניץ וואו מצרים, עגיפטן, גרעניצט זיך מיטן לאנד כוש, ס'איז היינט סודאן. ס'נישט קיין גרויסע אינזל, די גאנצע אינזל איז בערך א האלבע סקווער קילאמעטער, עס קומט אויס בערך א סקווער פערטל, א פיפטל מייל. סקווער פיפטל מייל, און זיי האבן גערעדט דארטן פון כתבים, בריוו אויסטוישן און שטרות און כל מיני דאקומענטן וואס האבן גערעדט וועגן א אידישע קבוצה, א אידישע קהילה. איז ווען די דאקומענטן האבן זיך אנגעהויבן ארומדרייען אויפן מארקעט און ס'איז צום סוף אנגעקומען צו די הענט פון עקספערטן, פון מומחים, פון היסטאריקער, האט מען אויפן סמך פון דעם אנגעהויבן דארטן גראבן. מען האט אנגעהויבן גראבן אין אנפאנג פונעם צוואנציגסטן יאר הונדערט ביי אין יענעם אינזל, און מען האט אנגעהויבן טרעפן אוצרות, מען האט געטראפן נאך כתבים, נאך דאקומענטן, און מען האט אויך געטראפן א טעמפל וואס מען האט געטראפן דעם וואס איז געווארן דערמאנט מערערע מאל אין די כתבים. עס האט זיך אויסגעשטעלט אונטערשטע שורה אז אין יענע שטאט אין וואס איז היינט באקאנט אלס עלעפאנטינע, איז געווען א אידישע קהילה, ס'איז געווען א גרופע פון אידן, און ס'איז מסתמא פון די עלטסטע אין די וועלט, אינדרויסן פארשטייט זיך פון ארץ ישראל. עלטער אויך ווי די מקדש חוניו, איך מיין ס'איז די אידישע קהילה דארטן, די גרופע אידן וואס האבן דארט געוואוינט, וואס האבן זיך דארטן באזעצט, וואס האבן דארטן געלעבט, איז זיכער עלטער ווי די קבוצה אידן פון וואס האבן געוואוינט אין די מקדש חוניו, מקדש חוניו אגב האט זיך געפונען אין א שטאט מיטן נאמען לעאנטאפאליס, לעאנטאפאליס וואס ווערט אויך אנגערופן תל אל יהודיה, דאס איז אין אנדערע ווערטער די אידישע בערגל, אזוי הייסט עס היינט אפיציעל אין עגיפטן אויף אראביש, ווייל דארטן האט מען אויך געטראפן אסאך איבערבלייבענישן פון א אידישע שטאט, פון א אידישע, גרויסע אידישע קבוצה וואס האט דארט געוואוינט. אבער ווי ס'שטעלט זיך אויס איז די טעמפל וואס מ'האט געטראפן אין עלעפאנטינע איז נאך עלטער ווי די מקדש חוניו. און די חידוש דערמיט איז, און ס'איז אינטערעסאנט, כ'ווייס נישט צו ס'איז א חידוש, ס'איז זיכער מערקווירדיג, אז די קהילה, די קבוצה, די אידן, ווערן אין ערגעץ נישט דערמאנט. זיי ווערן נישט דערמאנט נישט אין אונזערע מקורות, און אויך נישט, להבדל אלף אלפי הבדלות, אין דרויסנדיגע און גויאישע דורך גויאישע היסטאריקער, דורך אנדערע. מ'האט פון זיי נישט געוואוסט צו זאגן ביז הונדערט יאר צוריק ווען יענע דאקומענטן האבן זיך אפגעזוכט. ווי געזאגט, די דאקומענטן האבן גערעדט פון וואס זיי האבן גערופן א בית מקדש. ס'איז געווען א בית מקדש וואס איז געווען געווידמעט לאלוקי ישראל. ס'זעט אויס די אידן זענען געווען מאמינים, זענען געווען אידן וואס האבן פרובירט צו זיין אידן און זיך צו פירן ווי אידן אזוי גוט ווי זיי האבן געקענט, און דער נאמען דערפון איז געווען און אינעם נאמען פון זייער בית מקדש, כ'מיין ווען מען זעצט עס איבער אויף לשון קודש איז עס מקדש של, און דא קומט די שם הוויה, י' ק' ו' ק', און נאך א נאמען מיט וואס מען האט גערופן דעם טעמפל, דעם מקדש וואס עס זאל נישט זיין איז געווען בית מדבחא, בית המזבח. אקעי, און דארטן ווידעראמאל וויאזוי אונז ווייסט מיר, וויאזוי אונז נעמען מיר ארויס פון די כתבים, האט מען געטון עבודה, מען האט מקריב געווען קרבנות, און מקטיר געווען קטורת, און עס ווערט דערמאנט, און ווערט דערמאנט אין די כתבים אויכעט נעמען, אז ער איז געווען, יענער און יענער, פלוני אלמוני, איז געווען א משרת בבית מדבחא, אדער בבית, ווי געזאגט, בית מקדש, און שטייט ארויסגעשריבן די שם המפורש. די בית מקדש כ'ווייס פונקט ווי אזוי מ'דארף זיך באציען צו אזא זאך, א בית מקדש, א טעמפל, צו די הויז וואס יענע אידן ווי ס'זעט אויס האבן נאר געמיינט גוט, וואס די הלכה זאל ער האבן צו זיי האבן גוט געטון אדער נישט, אבער ווי ס'זעט אויס אקעפנים האבן זיי גוט געמיינט, איז יענע בנין ווערט דערמאנט בשייכות אלץ אלץ א גאווה אויכעט, למשל מ'טרעפט דארטן שטרות פון ריעל עסטעיט דיעלס, נדלן וואס מען האט זיך פארקויפט איינער פארן צווייטן נכסי דלא ניידי, איז ווערט דערמאנט אז דאס געפינט זיך כך וכך שטח אפגערוקט פון פונעם בית המקדש. שטייען און פארשער ליינען די דאקומענטן און מען שטעלט צאם א שטיקל בילד, און אז אז א בית המקדש ווערט אזויפיל דערמאנט האבן זיי עס אנגעהויבן זוכן, מען האט געגראבן, מען האט געזוכט און מען האט עס געטראפן, מען האט געטראפן די איבערבלייבענישן פון יענע בנין. יא, ס'איז נישט געווען קיין מורא'דיגע גרויסע בנין, גרויסע סטראקטשער, מ'רעדט א לענג פון בערך צוויי און פֿופֿציק פיס, זעכצן מעטער, א ברייט פון בערך צוואַנציק פיס, זעקס מעטער, און דאס איז געווען די מעין בנין, די מעין סטראקטשער, וואס איז געווען ארומגענומען מיט א חצר, וואס איז געווען ביי ביי הונדערט איין און דרײַסיק ביי פֿינף און זיבעציק פיס. בערך צוו דרײַ און צוואַנציק ביי פֿערציק מעטער. אויף וויפיל מ'האט געטראפן, אויף וויפיל ס'איז געבליבן שריים פון יענע בנין, זעהן מיר אויכעט אז די יענע אידן, יענע מענטשן, האבן שטארק מכבד געווען די פלאץ, און יענע בנין איז געווען געבויט שענער, פון א בעסערע קוואליטעט און אויף א בעסערן, מער העכערן פארנעם, ווי די אנדערע, סיי וועלכע אנדערע הייזער וואס מ'האט געטראפן דארטן. למשל איין דוגמא איז אז דאס איז געווען די איינציגסטע בנין, די בית מקדש איז געווען די איינציגסטע בנין וואס איז געווען אויסגעפלאסטערט, אויסגעפלאסטערט מיט טיילס, אלע אנדערע סטראקטשערס, אלע אנדערע בנינים איז די פאדלאגע איז געווען ערד, ערד און זאמד, יענץ איז געווען שיין אויסגעפלאסטערט. דאס איז וואס מען ווייסט, וואס מען האט געטראפן, אדער אקעפנים עפעס א זכר דערפון, די איבריגע צוגעהערן, וויאזוי די בנין האט אויסגעזען און די מאטריאל, וואס מ'האט גענוצט עס צו בויען ווייסט מען נאר פון די שטרות, פון די כתבים, פון די דאקומענטן, פון די זאכן וואס זענען איבערגעבליבן, און מ'זעט אז ס'איז דארטן געווען שטיינערנע זוילן, שיינע אויסגעהאקטע טירן פון שיין אויסגעהאקטע שטיין, און א דאך וואס איז געווען געמאכט פון עצי ארז, סידער טריס, טענען ביימער. וואס נאך? די אונז זעמער די שם השם ווערט זייער אסאך מאל מענטשן ער ווערט זייער אסאך מאל איינגעשלאסן אין די נעמען פון מענטשן, ווי ס'איז געווען די סדר פון אידן בתקופת הבית, בתקופת בית המקדש און טרעפט מען דארטן אזעלכע נעמען ווי ענניה, ידניה, גמריה, און אזוי ווייטער. יעצט ווייסט מען אויך אז די די געדאנק פון שמירת שבת איז אויך געווען דארט מצוי, יעצט ווייסט מען נישט צו יעדער האט געהאלטן, צו זיי האבן פארשטאנען צו זיי האבן געהאלטן שבת לויט וויאזוי די הלכה פארלאנגט, ס'איז דא א בריוו ווי עמיצער פארענטפערט זיך, עמיצער איז מסביר אז דעם און דעם פעקל וואס איך דארף דיר שיקן, וועל איך דיר ערשט קענען שיקן אפאר טעג ארום, מארגן וועל איך עס נישט קענען שיקן ווייל ס'איז שבת. יעצט ווען די קהילה, די אידישע קהילה אין יענע שטאט האט זיך עסטעבלישט, איז נישט קלאר, ס'איז אייגנטליך זייער נישט קלאר, און אפילו ווען די יסוד, ווען זיי האבן ערשט, ווען ס'איז נולד געווארן פאר יענע אידן די ערשטע מאל אויפצובויען אזא מין סארט מקדש, אזא מין סארט זאך איז אויך נישט זיכער. די שפעטסטע ווען ס'איז זיכער שוין געשטאנען און ווען ס'איז אוועקגעשטעלט געווארן, עכ"פ די בנין, די שיריים דערפון וואס מ'האט געטראפן, איז געווען בערך מיט צען יאר פאר, ס'איז געווען אין די תקופה פון גלות בבל, מיט און מיט צען יאר פאר זרובבל בן שאלתיאל איז ארויפגעגאנגען קיין ארץ ישראל און אוועקגעשטעלט די יסוד פאר'ן צווייטן בית המקדש. ס'איז שפעטסנס דעמאלטס געבויט געווארן. ווען אבער די געדאנק דערפון סטייטש, קען זיין אז די קאנצעפט פון א מקדש במקום אדער אן ערזאץ צייטווייליג, כ'האב נישט קיין אנדערע ברירה, וואס זייער מיינדסעט זאל נאר האבן געווען, וואס זייערע מאטיוון זאלן נאר האבן געווען, איז עס זענען דא אסאך השערות און ס'איז דא סיבות, יעדע פון די השערות האט זיך זיינע סיבות פארוואס פארוואס מ'קומט צו צו די מסקנא, איז דא א השערה וואס זאגט אז ס'איז אוועקגעשטעלט געווארן נאך באלד נאכן חורבן פונעם ערשטן בית המקדש, און ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז געווען נאך פריער, אז ס'איז אוועקגעשטעלט געווארן די קהילה, די אידישע קבוצה דארטן איז זיך צוזאמגעקומען און אוועקגעשטעלט דאס לעבן און צוזאמען מיט דעם אויך אוועקגעשטעלט א געוויסע ווערסיע, א געוויסע גירסא, פון אזא סארט מקדש נאך אין די צייט פון די גלות עשרת השבטים, דאס הייסט אינמיטן תקופת בית ראשון, מיטן תקופת בית ראשון ווייסן מיר אונז ווי אונז לערנען מיר אין נביא אז ס'איז געקומען סנחריב, און און דורכאויס אפאר כוואליעס, אפאר וועיווס, האט ער פארטריבן די עשרת השבטים פון ארץ ישראל, איז א חלק פון זיי, גייט די השערה, איז זענען אנגעקומען קיין אלעפענטינע, אין די, אין דעם אינזל אין מצרים, און זיי האבן זיך דארטן אוועקגעשטעלט, זיי האבן זיך דארטן, זיי האבן זיך דארט מסדר געווען. בכל אופן, די בנין, די שיריים פון די בנין וואס מען האט געטראפן און וואס ווערט דערמאנט אזויפיל אין יענע כתבים און די דאקומענטן וואס האבן זיך אפגעזוכט פון יענע תקופה, איז יענץ רעדט פון, יענץ דעקט א תקופה ווי געזאגט פון די תקופה פון פאר די תקופה פון שיבת ציון, דאס הייסט פאר די עולי בבל האבן אנגעהויבן צוריק ארויפגיין קיין ארץ ישראל און אויפבויען די צווייטע בית המקדש, און ס'האט זיך געצויגן ביז ערגעץ וואו מער אנהייב, מער אינמיטן די ערשטע האלב פון תקופת בית שני. און אין יענע תקופה איז די טעמפל, די מקדש, איז טיילווייז אדער אינגאנצן חרוב געווארן. דאס ווייסן מיר אויכעט פון בריוון, פון בריוון וואס יענע אידן, פארשטייערס פון יענע אידן פון יענע מצרישן אינזל, האבן געשיקט קיין ארץ ישראל. איז ווי אונז ווייסן מיר שוין היינט אויכעט, האבן די אידן זיך געוואנדן צו, נישט נאר צו די אידן, נאר אויכעט צו די שומרונים. איז וואס זיי האבן געדארפט, זיי האבן געדארפט האבן הילף, שטיצע. געלט, זיי האבן געמאכט אן אפיל אז אונזער מקדש איז חרוב געווארן, און אונז זוכן מיר עס צוריק אויפצובויען, און מען דארף ענקער הילף. איז האבן זיי געשיקט, ווי אונז זעהן מיר דארטן, מען האט געטראפן א בריוו וואס זיי האבן געשיקט צו די פירערס פון יהודה, יהודה איז געווען די שם הכולל מיט וואס מיט וואס די אידן וואס זענען צוריק געקומען פון בבל קיין ארץ ישראל, מיינט די ערליכע אידן וואס זענען געווען אונטער עזרא הסופר, אונטער זרובבל, איז יענע אידן האבן געהייסן יהודה, זיי זענען געגאנגען קיין ארץ יהודה און מען האט זיי גערופן יהודים, איז איין בריוו איז געווען געוואנדן צו זיי, און די זעלבע צייט, זעט אויס בערך די זעלבע צייט, האבן די זעלבע חברה פון דעם אינזל אין מצרים, האבן זיי אויך געשיקט א בריוו צו דליהו און שלמיהו, די דליהו און שלמיהו, די קינדער פון סנבלט, סנבלט החורוני, אין יענע בריוו ווערט סנבלט באצייכנט אלס דער מושל, דער הערשער פון שומרון, דאס הייסט פון די שומרונים. אונז קען מיר דעם נאמען, דעם סנבלט, פון נביא, פון נ"ך. ער ווערט דערמאנט אין ספר נחמיה. אלס דאס איז די ספר נחמיה דארטן ווי ער שילדערט די באמיאונגען פון אידן וואס זענען ארויפגעקומען צוריק קיין בבל ווי מ'האט פרובירט צו באפעסטיגן די חומות פון ירושלים, שפעטער בויען די בית המקדש, האבן זיי זיך באגעגנט אין קעגנערשאפט און שטערערס, מענטשן וואס האבן דארטן שוין געוואוינט און האבן זיי געשטערט. איז די מענטשן זענען געווען די שומרונים, די שומרונים איז געווען א גלגול פון די כותים. די כותים און די שומרונים בדרך כלל באציט זיך צו די זעלבע גרופע מענטשן, די זעלבע קבוצה מענטשן וואס זענען אנגעקומען קיין ארץ ישראל דורך סנחריב וואס האט זיי אהין געברענגט, יא זיי סנחריב האט געהאט א, חזל רעדן דערפון, סנחריב האט געהאט אזא שיטה אז ווען ער האט איינגענומען א פלאץ האט ער גענומען א גרויסע חלק פון די באפעלקערונג און זיי אריבערגעטראגן ערגעץ אנדערש און ער האט אהער געברענגט אויף דעם פלאץ מענטשן פון אנדערע, דאס הייסט ער האט אויפגעטוישט באפעלקערונגען, און די כוונה דערמיט איז געווען אז קיינער זאל זיך נישט פילן צו באקוועם, אז מען איז נישט אינדערהיים, מען איז נישט ביי זיך, מען איז נישט אויפן פלאץ, איז מען ווייניגער אזוי ווי אוועקגעשטעלט, און דאס האט אים געגעבן אזא שטיקל פארזיכערונג אז מען וועט נישט פרובירן מורד צו זיין אין אים, נישט פרובירן צו רעוואלטירן. איז דעמאלטס האט סנחריב געברענגט קיין ארץ ישראל די פסוק רעכנט אויס פעלקער, וועלכע פעלקער פון וועלכע פלעצער זענען געקומען, און זיי האבן מיט געברענגט קיין ארץ ישראל זייערע עבודה זרה'ס, עס איז געקומען אויף זיי עונשים, און זיי האבן זיך מגייר געווען מיט פח מיט פחד, זיי האבן מורא געהאט, זיי האבן געזען אז די זייערע די וועגן, די קולטור, די עבודה זרה וואס זיי האבן מיט געברענגט פון זייערע היימלענדער, ברענגט צו צרות, האבן זיי זיך באין ברירה אונטער צוואנג מיט פחד מגייר געווען, זיי האבן נישט געהעריג מקבל געווען דת היהדות, זיי זענען נישט געווארן קיין עכטע אידן, און זיי האבן זיך זיכער קיינמאל נישט איינגעגלידערט אינעם אידישן פאלק אין כלל ישראל. איז די שומרונים זענען נאכן חורבן בית ראשון זענען זיי געבליבן וואוינען אין ארץ ישראל, זיי האבן זיך קאנצענטרירט, זיי האבן אויפגעבויט א אויך אזא טעמפל אויפן הר גריזים, דאס איז געווען זייער צענטער, זייער פלאץ, ביז היינט איז נאך געבליבן א גרופע פון שומרונים וואס וואוינט אויפן הר גריזים וואס איז ביי זיי פארהייליגט און זיי האבן דארטן זייערע מנהגים זייערע זאכן וואס זיי טוען קיצור זיי זענען אבער קיינמאל נישט געווארן מקובל אלס עכטע אידן און די גמרא רעדט אסאך דערפון די פארשידענע גזירות און פארשידענע הגבלות וואס זיי האבן געמאכט וועגן די כותים פאר די כותים און וועגן די כותים. די שומרונים האבן זיך געהאט זייער זייער שטארק אוועקגעשטעלט אין שומרון, על שם שומרון, די שטאט וואס איז געווען די הויפט שטאט פון מלכות ישראל, איז דארטן האבן זיי זיך זיי אוועק געשטעלט זייער שטארק, און זענען געווען אסאך, ס'איז געווען אסאך פון זיי, ס'אזוי גייט זיי זענען געבליבן דארטן אויכעט במשך בית שני, במשך א גרויסע חלק פון תקופת בית שני, ס'איז געווען פון זיי לויט געוויסע שאצונגען א מיליאן, א מיליאן שומרונים וואס האבן געוואוינט אין הארץ פון ארץ ישראל, אין שומרון, דאס הייסט ס'איז צו צפון פון ירושלים, און זיי האבן אפגעהאקט די המשך, געאגראפיש גערעדט, פון כלל ישראל. און א זכר דערפון טרעפט מען אפט מאל אין משנה, אז בארץ יהודה איז געווען אזוי, און בארץ הגליל איז געווען אזוי. און פשט דערפון איז ווייל דאס איז געווען א תוצאה פון דעם וואס ס'איז געווען אידן קאנצענטרירט אין יהודה, ירושלים און אראפ דרום, נאכדעם איז געווען א גרויסע אידישע קבוצה, עס האט זיך שפעטער שטארק פארגרעסערט ווען די צרות פון די רוימען האבן זיך אנגעהויבן, האט זיך פארגרעסערט די אידישע קבוצה אין גליל, טיף און הויך ווייט ארויף אין צפון פון ארץ ישראל, ווי מירון, צפת, יענע געגנט איז, אביסל אראפ, יענע אומגעגנט, אינצווישן איז געזיצן א ריזיגע קבוצה פון א מיליאן שומרונים, וואס איז נישט געווען קיין חלק פון כלל ישראל, און זיי האבן אפגעהאקט אזוי די המשך, פון דעם איז געווען ארץ יהודה און בגלוי אין יהודה איז אזוי און אין גליל איז אזוי. און ווי ס'זעהט אויס עכ"פ פון יענע בריוו, דער בריוו צוריק צו די צו די אידן פון יענעם מצרישן אינזל, איז סאנוועלעט, סנבלט החורוני, ווי אזוי ער ווערט אנגערופן אין פסוק, איז געווען אוועקגעשטעלט מטעם די פערסישע מלוכה, ער איז געווען דער אפיציעלער, לאמיר זאגן, באאמטער, דער הויפט, דער פירער, פון די שומרונים מטעם די פערסישע ממשלה, ארץ ישראל איז דעמאלטס געווען נכנע, אונטערגעווארפן אונטער מלכות פרס, פרס האט איבערגענומען די טיטל פון אימפעריע, פון וועלטסמאכט, פון בבל. יא, בבל פריער, נבוכדנצר מלך בבל איז ארויפגעקומען, איינגענומען ארץ ישראל, חרוב געמאכט די בית המקדש, און אביסל שפעטער אונטער בעלשצר איז בבל, האט זיך אנגעהויבן די נפילה און די אונטערגאנג פון בבל, דורך פרס און מדי, וואס איז שפעטער געווארן נאר פרס. איז פרס איז געווען די נייע גרויסמאכט, און די אלע שטחים, די אלע לענדער וואס זענען פריער געווען אנגעשלאסן אין די בבלישע אימפעריע, זענען יעצט אריבערגעגאנגען צו די פערסישע אימפעריע. איז פרס איז אין אנדערע ווערטער געווען בעל הבית אויף ארץ ישראל, נאר כורש האט אנגעהויבן און אביסל שפעטער האט זיך עס געענדיגט מיט זיין ממלא מקום האט געגעבן רשות פאר אידן צוריק צו גיין קיין ארץ ישראל און אויפבויען די בית המקדש אבער ארץ ישראל בלייבט ווייטער אונטערגעווארפן אונטער פרס איז במילא האט פרס האבן געשטעלט פירער וואס זאלן זיך אפגעבן זאלן זיין אזוי ווי די מנהיגים פון די באפעלקערונג וואס וואוינען דארטן און ווי ס'איז משמע פון יענע בריוו איז דער סנבלט וואס ווערט דערמאנט אין פסוק ער איז געווען דער אפיציעלער פירער פון די שומרונים און אין פסוק ווערט ער דערמאנט צוזאמען מיט זיינע אנדערע חברים און שותפים וואס האבן געמאכט צרות פאר די אידן וואס האבן פרובירט אויפבויען די ירושלים די בית המקדש ווערן זיי דערמאנט צרי יהודה. פון יענע בריוו פארשטייען מיר אויך אז יעצט ביי די תקופה ס'הייסט די צווייטע בית המקדש די צווייטע בית המקדש שטייט שוין איז סנבלט החורוני איז שוין געווען אלט און שוואך, און דער בריוו האט זיך געוואנדן מער צו זיינע קינדער דליה און שלמיה, זיי זענען געווען זיינע קינדער וואס האבן גערעדט און געארבעט און געטון אין זיין נאמען. איז בקיצור איז די אידן פון דער מצרישן אינזל מיט דער מקדש האבן זיך געוואנדן צו ביי, זיי האבן זיך געוואנדן קודם צו די צו אידן צו כלל ישראל, און אין די זעלבע צייט בערך אויך צו די שומרונים, זיי האבן פרובירט צו כאפן ווי זיי האבן נאר געקענט, די עיקר איז, די אונטערשטע שורה, זיי האבן געוואלט צוריק אויפבויען די די זייער מקדש וואס איז אין יענע תקופה חרוב געווארן, אגב ווי ס'זעט אויס איז עס חרוב געווארן דורך די דורך א אנדערע בני טעמפל להבדיל אלף הבדלות בכל אופן ווייל די אנדערע טעמפל פון וואס מ'דערציילט איז געווען אן עבודה זרה טעמפל לכל דבר פון נישט אידן פון די נישט אידישע שכנים אין אויף יענעם זעלבן אינזל איז יענע מצרישע עבודה זרה טעמפל האט געדארפט, זיי, די בעלי בתים, די גלחים האבן עס געוואלט אויסברייטערן, און במילא האבן זיי חרוב געמאכט דעם יענעם מקדש צו מאכן פלאץ פאר זייערס, איז די אידן האבן עס געוואלט צוריק בויען. און ס'איז אינטערעסאנט ווי ס'איז משמע פון על כל פנים פון די כתבים וואס מ'האט געטראפן אויף אויף יענעם אינזל, זעט אויס אז זיי האבן באקומען א געוויסע רשות אז די די מיצרישע אידן, די אידן פון יענעם אינזל, האבן באקומען א געוויסע רשות צו צוריק בויען, צוריק שטעלן, צו רענאווירן זייער טעמפל, זייער מקדש, אבער זיי האבן זיך געדארפט, אזוי זעט אויס פונעם אמפער, פונעם אמפער זעט אויס אז זיי האבן זיך געדארפט אונטערנעמען אז זיי גייען נישט מקריב זיין דארטן קיין קיין באשעפענישן, קיין בהמות, קיין דבר חי, זיי זאלן נאר קענען מקריב זיין אזא סארט קטורת לאמיר זאגן, נאר פון די מין צומח, נאר פון געוויקסן. איז פון דעם און פון אנדערע זאכן זעהט אויס אז וואס די כוונות פון די אידן פון דעם פון די אידן וואס האבן געוואוינט אויף דעם אינזל אויף אלעפאנטינא וואס עס איז נאר געווען האט דארטן געהערשט גרויס עם הארצות. מען זעט פון די שאלות וואס זיי פרעגן און נאך פון פארשידענע אזוי ווי משמעות אז ער שרייבט אזוי קען מען זען אז עס האט אים געפעלט געוויסע ממש יסודות'דיגע ידיעות זעט מען אז די עם הארצות איז געווען דארטן זייער שטארק פארשפרייט. מען זעט עס סיי לגבי די אופן ווי אזוי זיי באציען זיך צו געטליכקייט, מיין כביכול צום אייבערשטן, זעט מען אז זייער השגה איז געווען שטארק נושפע פון פארשידענע עבודה זרות, און אגב דאס איז איינע פון די סיבות צו די השערות אז יענע אידן זענען אנגעקומען דארטן נאך אינמיטן תקופת בית ראשון, ווייל מ'זעט דארטן געוויסע השפעות פון עבודה זרות וואס זענען ליידער געווען פארשפרייט אויך צווישן אידן, דאס ווייסט מען, תקופת בית ראשון איז געווען אסאך עבודה זרה בפרט אין מלכות ישראל, מען זעט געוויסע השפעות פון יענע עבודה זרות וואס איז געווען פארשפרייט צווישן די עשרת השבטים, געוויסע חלקים על כל פנים פון די עשרת השבטים ווי אונז זעמיר אין פסוק טרעפט מען אויכעט ביי זיי, און אונז זעמיר אויכעט א בריוו. א חלק, אינגאנצן א דריטל, פון א לענגערן בריוו וואס עמיצער חנניה פון יהודה, ירושלים צו ווי, האט געשריבן צו א מענטש פון דעם אינזל פון אלעפאנטינא מיטן נאמען ידעניה, און דער חנניה ווייזט אן פאר ידעניה אז ס'קומט די די יום טוב פסח, און ער איז אים מסביר וואס ס'איז דא צו טון, און פון די די חנניה זאגט יענעם ממש, מ'זאגט בעיסיקס, ער זאגט יעצט איז י ד ניסן, צו וויסן אז י ד ניסן, י ד ניסן ווען ס'קומט ממש סוף נאכמיטאג, איז די צייט פון די קרבן פסח. פון ט ז ניסן ביז כ א ניסן, דעמאלטס עסט מען מצות, מ'טאר נישט טון קיין מלאכה, און עטס דארפטס ארויסנעמען יעדע שטיקל חמץ, עסט נישט קיין חמץ און טראגטס עס ארויס פון די הייזער. קיצור, ער זאגט זיי ממש ווי מ'זאגט בעיסיקס שבבעיסיקס, יסודות, ממש יסודות און עיקרים פון פסח, איז פון דעם וואס דער חנניה האט, ווייסט מען נישט פונקטליך די קאנטעקסט ארום און ארום פון דעם בריוו, אבער פון דעם וואס דער חנניה, פון דעם וואס ער זאגט צו יא, קען מען פארשטיין, קען מען דרינגען די שטאפל פון זייערע ידיעות אפנים אין אידישקייט, וואו ס'איז געשטאנען, די ידיעות פון אין אידישקייט פון די אידן אין אלעפאנטינא. די אינטערעסאנטע זאך מיט דעם נאר איז, אז דאס איז די עלטסטע היסטארישע רעקארד וואס אונז האמיר וועגן די יום טוב פסח. און איצט ווייסט מען וועגן די יום טוב פסח נאך פון פון אנפאנג פון פון די תורה, די תורה זאגט אז מען דארף מאכן יום טוב פסח, אידן האבן עס געפראוועט נאך. מצרים, פאר מתן תורה, ממש פארן ארויס גיין פון מצרים האבן אידן געפראוועט דעם יום טוב פסח, אבער להבדל אלף אלפי הבדלות, כ'מיין די תורה איז דבר השם, ס'איז נישט קיין היסטאריע, איז די היסטארישע רעקארד. וועגן וואס דערציילט אונז וועגן די יום טוב פסח איז דאס די עלטסטע וואס איז דא. א מערקווירדיגע זאך וואס מ'האט געטראפן אין די כתבים פון יענע אידן אויף דעם אינזל איז געווען ציטאטן פון א ספר משלי אחיקר משלי אחיקר וואס האט מחבר געווען עימיצער מיטן נאמען אחיקר החכם. יעצט ווייסט מען נישט קיין סאך וועגן דעם אחיקר החכם, מ'ווייסט נאר שטיקלעך פון זיין ביאגראפיע, אבער ס'איז א ספר מיט משלים און מיט דברי מוסר. וואס איז נתחבר געווארן אינמיטן, ס'קומט פון אינמיטן תקופת בית שני, אונז ווייסט מיר אויך נישט ווער ער איז געווען, צו איז ער געווען א איד צו ער איז נישט געווען קיין איד, אבער אונז ווייס מיר יא אז זיינע כתבים זענען געווען באקאנט צווישן אידן האבן געוואוסט דערפון צו זאגן, וויאזוי אונז ווייס מיר אז אידן האבן געוואוסט דערפון צו זאגן איז ווייל אין איינע פון די ספרים חיצונים, א ספר מיטן נאמען ספר טוביה, ספרים חיצונים איז זענען כתבים און ספרים וואס זענען געשריבן געווארן זענען נתחבר געווארן ערגעץ ווי דורכאויס תקופת בית שני אבער זענען נישט קיין ספרי קודש פארשטייט זיך זענען ספרים חיצונים שם הכולל ספרים ספר בן סירא איז פון דעם ס'איז דא ספרים וואס זענען פון נביאות ספר גד החוזה צוויי מאל טרעפן דעם גד החוזה אין תנך אבער דארטן איז דא עפעס א גאנצע ספר פון זיינע נביאות ס'איז דא נביאות פון ברוך בן נריהו א תלמיד פון ירמי' הנביא, די אלעס הייסן ספרים חיצונים, איז איינער פון די ספרים חיצונים הייסט ספר טוביה, איז דער ספר טוביה איז נתחבר געווארן דורך א איד וואס האט געלעבט אין תקופת בית שני. קיין סאך מער וועגן אים ווייסט מען נישט, אבער חוץ וואס ער שרייבט אליין ווי דער ספר אליין שרייבט וועגן די מחבר, א טאטע און א זון, די זון האט געהייסן טוביה, זיין טאטע האט געהייסן טובי', טובי' מיט א זון טוביה, וואס ווי די ספר ספר טובי' שרייבט זענען זיי פון די עשרת השבטים וואס זענען פארטריבן געווארן פון ארץ ישראל קיין אשור, און ס'ווערט דערציילט דארטן פארשידענע געשיכטעס וואס איז געשען מיט זיי, און דער ספר ענדיגט זיך מיט אזא מין חזון, אזא מין סארט נביאה, ווייסט מען דאך נישט ווער יענער איז געווען. ס'איז טאקע געווען א נביא צו ער נישט געווען? קיצור, ס'איז דארטן דא א נביא אז נינווה וואס איז געווען א גרויסע און וויכטיגע שטאט אין מלכות אשור וועט חרוב ווערן, און אז ירושלים וועט צוריק אויפגעבויט ווערן. און ווי מיר זעהן ווי ס'זעהט אויס דארטן פון יענעם וואס יענע ספר באציט זיך אויך דער ספר טוביה באציט זיך צו די נביאים וואס האבן געלעבט צווישן אידן, כ'מיין תקופת בית ראשון, אין בית שני איז שוין נישט געווען קיין נבואה, די לעצטע נביאים זענען געווען חגי, זכריה, זענען געווען אין די אנשי כנסת הגדולה, מיט דעם האט זיך נבואה געענדיגט, איז בקיצור איז זיי די ספר טוביה ווייזט אן אז די נבואות וואס מען רעדט אז די בית המקדש וועט אויפגעבויט ווערן, ירושלים וועט צוריק אויפגעבויט ווערן, מיינט נישט די בית המקדש השני, דאס הייסט די בית המקדש וואס שטייט אין זיין תקופה, נאר מען רעדט פון א אנדערע בית המקדש וואס וועט אויפגעבויט ווערן באחרית הימים. די ספר טוביה ווי געזאגט איז איז פון די ספרים חיצונים, דאס הייסט אז ביי אונז ביי אידן האט מען נישט געלערנט דערין און מיט און פאר לאנגע תקופות האט מען נישט געוואוסט דערפון, און די שטערקסטע פלאץ ווי ווי ווי די ספר טוביה האט זיך אויפגעהיטן איז געווען דווקא ביי די נוצרים, די נוצרים האבן עפעס יא געהאט עפעס א מין חשיבות פאר דעם ספר, איז און אונז האבן און במשך יארן האט מען נאר געוואוסט פון די ספר טוביה אויף אויף וואס איז געווען געשריבן אויף א גריכ אויף די גריכישע שפראך, דאס איז געווען ביז מען האט געטראפן די מגילות ים המלח די וואס איז איבערגעבליבן לכאורה פון די איסיים, און אין א הייל האט מען געטראפן דארט נאך זייער אסאך מגילות און כתבים, צווישן אנדערע איז דארט אויך דא להבדיל כתבי קודש. פון תנך, פון תורה און פון נביאים, איז דארטן האט מען און מען האט אויך געטראפן דארטן להבדיל אלף אלפי הבדלות פארשידענע סתם כתבים, געוויסע פון די כתבים וואס מען האט דארט געטראפן האבן מיר געוואוסט, מען האט געוואוסט פון זיי צו זאגן ווייל זיי ווערן דערמאנט אבער מען האבן מיר זיי נישט געהאט, און אנדערע כתבים האט מען יא געהאט אבער נישט די ארידזשינעל ווי מען זאגט, איז צווישן אנדערע זאכן וואס מען האט דארט געטראפן געווען טאקע די ספר טוביה, אויך צוויי גרסאות, מען האט געטראפן איינס וואס איז געווען געשריבן אויף לשון קודש און איינס אויף אראמיש, איז מען האט אלץ געהאט משער געווען אז ספר טוביה וואס איז נתחבר געווארן דורך א איד, ווער עס זאל נאר האבן געווען, א איד וואס האט וואס איז געקומען פון ארץ ישראל, האט עס לכאורה געשריבן אויף לשון קודש אדער אראמיש, און די גריכישע ווי מען האט זיך פארגעשטעלט איז געווען אן איבערזעצונג, און דעמאלטס איז עס פעסטגעשטעלט געווארן ווען מען האט געטראפן דעם ספר טוביה צווישן די מגילות ים המלח האט מען געטראפן דעם ארגינעל, איז דער ספר טוביה דערמאנט דעם אחיקר החכם, משלי אחיקר, און נאך א פלאץ ווי אונז האבן זיך באגעגנט דערמיט איז ביי די כתבים וואס זענען איבערגעבליבן פון די אידן אין אלעפאנטינע, זיי ציטירן אויך דעם אחיקר הסופר, אבער בקיצור סא דאס האבן מיר שוין געוואוסט אז די מענטש און זיינע זאכן, די זאכן וואס ער האט געזאגט, אז אידן האבן געוואוסט פון אים צו זאגן און אידן האבן אויך געוואוסט צו זאגן פון פארשידענע דברי חכמה צו משלים וואס ער האט געשריבן. אבער דאס איז געווען די צווייטע מאל וואס מ'האבן זיך באגעגנט אז טאקע אידן אין תקופת בית שני, גאר אנפאנג תקופת בית שני, האבן געוואוסט צו דערציילן וועגן דעם מענטש, וועגן זיינע זאכן. סא ווי געזאגט ווייסט מען אויכעט אז מען ווייסט מען מ'איז משער א בערך ווען יענע מקדש אין אלעפאנטינא איז חרוב געווארן, און ס'איז נישט קלאר פונקטליך אונטער וואסערע אומשטענדן אדער וואס ס'האט געפירט צום חורבן, ווייסט מען עס איז געווען דורכאויס די ערשטע העלפט פון תקופת בית שני. ווען די צווייטע בית המקדש איז שוין געשטאנען און די עבודה איז דארטן אנגעגאנגען, און מיט דעם מיטן חורבן פון יענעם מקדש איז די געשיכטע פון די קהילה פון יענע קבוצה אידן באגראבן געווארן און געליגן אונטער דער ערד באהאלטן שטיל פאר צוויי אהאלב טויזנט יאר, בערך צוויי אהאלב טויזנט יאר, ביז ס'איז צופעליג צוריק אויפגעשווימען ווי געזאגט אז ס'האבן זיך אפגעזוכט פאפירוס דאקומענטן אויף פאפיר אויף די פאפיר וואס מ'האט גענוצט אין יענע תקופה און דארטן האט מען אנגעהויבן טרעפן נאכאמאל דערמאנונגען און רעפערענסעס צו אזא מקדש אזא קהילה צו אזעלעכע אידן מ'האט אנגעהויבן גראבן און מ'האט עס געטראפן אבער אויסער דעם אויסער די דאקומענטן וואס מ'האט געטראפן און די באווייזן וואס האבן זיך אפגעזוכט נאך די גראבענישן ווערט די קהילה די קבוצה נישט דערמאנט אין ערגעץ ס'ווערט נישט דערמאנט ווי געזאגט אין אונזערע מקורות, און אפילו נישט, להבדיל אלף אלפי הבדלות, דורך דרויסנדיגע קוואלן, דורך אידישע צי נישט אידישע היסטאריקער. אין ספר ישעיה, אין קאפיטל י ט, פסוק י ט, איז דא א פסוק, ביום ההוא יהיה מזבח לה' בתוך ארץ מצרים. איז די אין יענעם קאפיטל שילדערט די נביא די חורבן פון די פון די לאנד מצרים. און דאס איז נתקיים געווארן, ס'איז מקוים געווארן אין די תקופה, די תקופה ווען יענער מקדש איז אוועקגעשטעלט געווארן, דעמאלטס האבן די פרסים איבערגענומען און חרוב געמאכט מצרים. ס'דא וואס ווילן ספעקולירן אז די נבואה האט זיך באצויגן אויף די געשעעניש אויף די מקדש, אז ביום ההוא, ס'הייסט דער גאנצער קאפיטל רעדט פונעם חורבן פון מצרים, וועט זיין א מזבח לה' בתוך ארץ מצרים, איז ווי ס'זעהט אויס איז דאס עם הארצות ביי יענע אידן אין יענע אויף יענעם מצרישן אינזל געווען גרויס, אבער זייער כוונות לכאורה ווי מ'קען דרינגען איז זענען געווען ריין, איז לויט זייער הבנה אויף ווי ווייט זיי האבן געקענט, איז קען מען זיך אליין פארשטעלן אז זיי האבן געלעבט אפגעריסן לכאורה פאר לאנגע יארן פון כלל ישראל, פון ארץ ישראל, פון כלל ישראל. זיי האבן נישט געוואוסט, ס'עם הארצות איז געווען גרויס, אבער די כוונה לכאורה, און ווילאנג מען זעט נישט פארקערט קען מען אזוי אננעמען, אז זייער כוונה איז געווען גוט, זיי האבן דא געמיינט צו בויען א בנין, א בית השם, א בנין פאר'ן אייבערשטן, לשם שמים. סאו דאס איז א פסוק אין ישעיה קאפיטל י ט, אונז ווארט מיר יעצט אז די אנדערע נחמות פון ישעיה קאפיטל מ' און ווייטער בעיקר ווי ער מאלט אויס נאכן יום השם און ווי ס'וועט זיין גוט פאר אידן, ס'וועט זיין גוט פאר די גאנצע וועלט, אונז ווארט מיר אז די זאכן זאל מקוים ווערן אין אונזער צייטן אין אונזער תקופה במהרה בקרוב. ברכה און הצלחה.